ער האט גארנישט געהאט וואס צו רעדן איצט, גאר נישט וואו די פאראכטונג זיינע אויסצולאדן, פארקערט, אנשטאט פאראכטונג ווי ער האט געוואלט האבן, האט ער גאר געהאט קינאה און געפאלנקייט, געפאלנקייט פון א פרעמדן און אפגעקומענעם אין פנים פון אן איינגעזעסענעם און גליקליכן. נאך מער געפאלן איז ער געווארן ביי זיך ווען אנקל הערי האט פארגעשטעלט זיינע זין וואס זענען ארויסגעקומען פון הויז באגעגענען די אנגעקומענע, ווי קליין, געבויגן און רירעוודיג אנקל הערי איז געווען, אזוי גרויס און צעוואקסן זענען געווען די זין זיינע, וואס האבן אויסגעזען נאך העכער לעבן זייער קליינעם פאטער. אנקל הערי האט זיך תמיד געפילט אומבאקוועם און שטאלץ גלייכצייטיג מיט די צעוואקסענע זין זיינע, פארשטעלנדיג זיי פאר נייע מענטשן. געפאלן אין זיין טאטישקייט איבער דעם וואס מענטשן האבן געקוקט מיט חידוש פון וואנעט עס נעמען זיך צו אים, דעם קליינעם אידעלע, אזעלכע בנים, האט ער זיך אבער אויך געפילט שטאלץ מיט זייער הויכקייט, געראטנקייט און אנזעעוודיגקייט. ער האט דעריבער, צוזאמען מיט חוזק איבער זיין קליינקייט, ארויסגעוויזן צו פיל זיין טאטישע אויבערשאפט צו ווייזן, אז כאטש דער מינדסטער פון זיי קען אים, דעם טאטן, פארשטעקן אין גארטל, איז ער אבער דער טאטע, באלעבאס און הערשער איבער די יונגאטשעס. אמעריקאנער סחורה האט ער געזאגט מיט חוזק, אנווייזנדיג אויף די יונגען, און אליין נישט וויסנדיג פארוואס גענומען בייזערן זיך אויף זיי. נו, וואס שטייט איר ווי די גוילעמס, זאגט העלאו צו א משפחה פון יוראפ! איינער נאכן צווייטן האבן די יונגען, שווארצהאריגע, ברוינהויטיגע,

יעגאָר, געפֿאַלן בײַ זיך, פֿון יונגנס צעוואַקסנקייט, לעבן וועמען זײַן אויסגעוואַקסענע שמאָלקייט האָט זיך נאָך שטאַרקער אויסגעטיילט, האָט פּרובירט מאַכן אַן אײַנדרוק מיט זײַן אויסלענדישער באַנעמונג און פֿאָרגעשטעלט זיך לויט אַלע דינים פֿון לאַנד, פֿון וועלכן ער איז געקומען, אויסציִענדיק זיך שטײַף און צוקלאַפּנדיק מיט די קנאַפֿלס אויפֿן בעסטן שטייגער, ווי נאָר אָנקל הוגאָ פֿלעגט עס טאָן, האָט ער זיך פֿאָרגעשטעלט מיט ביידע נעמען זײַנע, געאָרג, יואַכים. די צעוואקסענע יונגען זענען אויף קיין האר נישט נתפעל געווארן פון דער העלדישער באגריסונג, וואס האט אויסגעזען קאמיש אין זייערע אויגן, און מיט גוטמוטיגן שפאט געלאכט פון דער פעייערליכער צערעמאניע. העלאו, דזשארדזשי! האבן זיי אים באגריסט אין ברוקלינער יידיש, וואס דו מאכסט? יעגאר האט גלייך פרובירט אפהאקן זייער קאמיש לשון וואס זיי האבן גערעדט צו אים ווי צו די איבריגע פון דער משפחה, און מיט דעם אויסגעזוכטן ענגליש געאנטווארטעט אויף דער באגריסונג צו ווייזן אז כאטש אן אויסלענדער קען ער די שפראך פון לאנד, אבער די יונגען האבן נישט פארשטאנען זיין שווער דייטשן ענגליש, וואס איז אויסגעקומען זייער לעכערליך אין זייערע אויערן. נישט זיי האבן זיך געמיהט אים צו פארשטיין, און אנגעהאלטן זייער ברוקלינער אידיש ווי מען רעדט געווענליך צו גרינע. ווי דו גלייכסט אמעריקע? האבן זיי געוואלט וויסן, און אזוי זיכער געווען אין ענטפער, זיי האבן אליין צוגעגעבן, גוטע קאנטרי, הא? דאס איז שוין געווען צופיל פאר יעגארן. שוין דאס דריטע מאל איז עס געווען וואס די מענטשן דא האבן נישט געוואלט פארשטיין זיין ענגליש, אנשטאט באוואונדערן אים, דעם פרעמדן, וואס קען די נייע שפראך, האבן זיי גערעדט צו אים אין זייער קאמיש לשון, ווי ער וואלט געווען פון דראגונער שטראסע א שטייגער. ער איז רויט געווארן בלויז פון די יונגנ'ס חוצפה וואס זיי נעמען אים אן פאר אזעלכן וואס דארף אט דאס לשון פארשטיין, און פאר כעס זיי געענטפערט אז ניין דאס לאנד זייערס געפעלט אים נישט. צו שמוציג און טומלדיג האט ער געענטפערט ווידער אין ענגליש. זיינע בלויע אויגן פול מיט צארן האבן געקוקט אויף די שווארצאויגיקע יונגען צו זען אויף זיי די באליידיגונג וואס ער האט אין זיי געווארפן אבער די יונגען זענען נישט געווען באליידיגט, צופיל קרעפטיג און צופרידן און זיכער אין די אייגענע כוחות זענען זיי געווען, אז אט דאס לאנגע דינע בחור'ל מיט די צוגעגלעטע פרעמדע מלבושים און קאמישן ענגליש זאל זיי באליידיגן. ווי די מערסטע געבוירענע אין לאנד זענען אויך געווען זיכער אז קיין בעסער און שענער לאנד ווי זייערס איז אין דער וועלט נישטא, און זיי האבן בלויז געפילט מיטלייד צו דעם גרינהארן וואס רעדט אזעלכע אומזיניגע רייד, זייערע שווארצע אויגן האבן געקוקט גלאנציג און צופרידן ווי פריער, זייער גלייכגילטיגקייט האט יעגאר נאך גאר אויפגעקאכט, אים האט זיך געדאכט אז זיי לאכן פון אים, די שפלות האט אים ארומגענומען צוגלייך מיטן שווייס פון הייסן טאג, רעכט אומבאהאלפן האט ער זיך דערפילט ווען אנקל הערי האט אריינגעבעטן די געסט אין הויז און אים איבערגעלאזט אליין מיט זיינע זי. מיר אַלטװאַרג װעלן אַרײַנגײן זיך אָפּרוען, האָט ער געזאָגט, און איר, יונגאַטשעס, גיט דעם גרינעם אַ גוט טײם. מיר װעלן אים מיטנעמען שװימען, פּאַפּ, האָבן די יונגען געענטפֿערט און זענען אַרײַן אין גאַראַזש איבערצוטאָן זיך. קרעפֿטיקער װי פֿריִער האָבן אָנקל העריס זין אױסגעזען, אַראָפּװאַרפֿנדיק פֿון זיך די קלײדער. ברױנע, מוסקוליעזע, מיט געדיכטע שװאַרצע האָר, באַװאַקסן פֿון קאָפּ ביז די פֿיס, האָבן זיי מיט מענלעכער גבורה און שטאָלץ אַרומגעדרייט זיך אין זייער נאַקעטקייט, מאַכנדיק אַלערליי גימנאַסטישע איבונגען, שטיפנדיק, לאַכנדיק און אויספּרובירנדיק זיך די כוחות. יעגאָר האָט זיך זייער אומבאַקוועם געפילט צווישן די נאַקעטע יונגען. גיך האָט ער זיך אויסגעטאָן אין אַ ווינקל, נאָך גיכער האָט ער אויף זיך אַרויפגעוואָרפן די שווים-הייזקעס, קורצע און זאַמדיקע, וואָס די יונגען האָבן אים געגעבן, ער האט זיך אלעמאל געשעמט מיט זיין נאקעטקייט, פון קינדווייז אן, פון דעם טאג וואס די יונגעלעך האבן חוזק געמאכט פון זיין אנדערשקייט, זינט מען האט אים אזוי באליידיגט אין גימנאזיום האט ער מורא געקראגן פאר זיין אייגענעם גוף, אפילו ביי זיך אין הויז האט ער אויסגעמיטן צו קוקן אויף זיין נאקעטן קערפער ווי מען מיידט אויס צו קוקן אויף אן אייגענעם מום. און כאָטש דאָ איז קײן בושה נישט געװען צו אַנטפּלעקן דאָס ייִדישקײט, האָט יעגער געפֿילט אַ מורא דערפֿאַר, װי תּמיד. די יונגען האָבן געלאַכט פֿון זײַן באַהאַלטן זיך אין אַ װינקעלע. װאָס דו שעמסט זיך צװישן בױעס? האָבן זײ געלאַכט. יעגער האָט אױסגעמיטן צו קוקן סײַ אױף זײערע צעװאַקסענע קערפּערס, װאָס האָבן אָנגעפֿילט מיט קנאה, סײַ אױף זײער נאַקעטקײט, מיט װעלכער זײ שעמען זיך נישט. ער האָט געזען אין דעם װולגאַריטעט זײער האָריקײט אױף די אַקסלען, אויף די פיס איז געווען געדיכט און שווארץ, אבער נישט נאר האבן זיי זיך נישט געשעמט דערמיט, נאר זיי האבן נאך חוזק געמאכט פון יעגער'ס ווייסקייט און גלאטיגקייט. די העלע האלבעקישע ווייסקייט וואס ער האט גע'ירש'נט פון דער מוטער איז געווען אלעמאל שטאלץ דערמיט. זייער זארגלאזע פרייליכקייט און געלעכטער האבן אים גערייצט, ווי זיי האבן אים גערייצט

מיידלשע קוויטשערייען האבן געריסן די לופט, פון אפענע רעסטאראנען, פון אייזקרים ביידלעך, פון פרוכטן און נאש-ווארג שטעלעס, פון ציגיינערישע קארטן שטיבלעך, פון שיס פלעצער, פון שפיל פלעצער, פאר יעדער טיר און טויער האבן אויסרופער געריסן זיך, לויבנדיג זייערע סחורות. ראדיאס האבן געריסן די אויערן,

אָנגעגליטע דעכער, בראָטנדיקע ניס, פּאַרנדיקע פראַנקפורטערס האָבן אָנגעפילט די לופט, גערייצט מיט שאַרפקייט און איבלדיקייט. אָנקעל הערריס יונגען האָבן דערפילט אַן איבערפלוס פון כוחות. ווי געווענליך, יונגע און קרעפטיקע מענטשן דערפילן אַ הפקרות ביים וואַסער און ביים אַראָפּוואַרפן די קליידער פון זיך. זיי האָבן זיך געשלאָגן, געלאָפן, זיך געוואָרפן אין זאַמד, געלאַכט צו די מיידלעך, גערעדט צו אומבאקאנטע מענטשן, געשפרונגען אין ים, שווימענדיג, שרייענדיג און מאכנדיג אלערלעי קונצן אין וואסער. העי, גרינער! האבן זיי גערופן פון וואסער ארויס, לאמיר זעהן ווער שווימט ווייטער, אמעריקע צו דייטשלאנד? יעגער איז געשטאנען א פארלארענער, מיט זיין איבערגעוואקסענעם יונגלשן ווייסן קערפער, אין געדיכטעניש פון מענטשן, זוניגקייט און געפילדער, און זיך געפילט אן איבריגער צווישן דעם גרויסן געפאקטן עולם מענטשן, נישט ער האט זיך צוגעזעצט אויפן זאמד, נישט ער איז אריין אין וואסער, שוין פון א צייט לאנג זינט די באשטיוולטע זענען געקומען צו דער מאכט דריבן, איז ער נישט געגאנגען שווימען מער, נישט צו דער וואנזע, וואו מען האט אים און זיינס גלייכן פארבאטן דארטן צו קומען, נישט אפילו אין די שווים באסיינען, וואו מען האט צו יעדער צייט געקענט באליידיגט ווערן, ער איז דעריבער געווען אפגעוואוינט פון שווימען, אפגעוואוינט פון מענטשן. אנקל הערריס יונגען האבן געלאכט פון אים. העי, סיסי! האבן זיי אים גערופן. שפרינג אריין אין וואסער! נעם א שווים! יעגער האט נישט געוואוסט גענוי וואס זיי מיינען מיט דעם ווארט, אבער פארשטאנען האט ער אז קיין גוטס מיינען זיי נישט דערמיט, זיי שפאטן פון אים, און ער האט זיי געהאסט דערפאר. ווי זיי האט ער געדאכט

גרויסנאָזיקע, חוצפּהדיקע און דעגענעראַטן. אָבער ערגער דערפֿון איז געווען, וואָס זיי האָבן שוין גאָר נישט אויסגעזען ווי דעגענעראַטן, פֿאַרקערט, זיי זענען געווען געזונט און קרעפֿטיק, שלעגער, שווימער און באָקסער. דאָס, וואָס זיי האָבן זיך נישט אַרײַנגעפּאַסט אין דער מיינונג, וואָס ער האָט געהאַט וועגן זיי, האָט אים נאָך מער אויפֿגערעצט קעגן זיי. ווי יעדער שוואַכערער, וואָס קען נישט נוצן די הענט, האָט ער גענוצט די צונג. פֿו! וואָסער שמוץ! האָט ער גערעדט צו אָנקל העריס. נאַסע יונגען, אָנווייזנדיק אויף די וואַלגערנדיקע פּאַפּירן, באַנאַנען-שאָלן און מיסט, וואָס האָבן זיך געוואַלגערט אויף דער ערד, און דאָס וואַסער איז אויך אומריין, אַן עקל אַריינצוגיין! די יונגען האָבן אָפּגעשאָקלט זייערע נאַסע קעפּ פון וואַסער, ווי פריילעכע הינט נאָך אַ שווים, און אַפילו נישט געענטפערט אים אויף זיינע רייד, קיין זאַך האָט זיי נישט געקענט אַרויספירן פון זייער פרייד און הנאה. ווי ראשיק און לעבהאפט, זיי האבן געארבעט אויפן ברעג, האבן זיי דערנאך געארבעט ביים עסן אין שטוב, ווען דער עולם האט זיך אויסגעזעצט ארום לאנגן טיש, מיט גרויסע ביסן האבן זיי פארצערט די פרוכטן, גרינס, דאס געשמאקע קימל ברויט, די איינגעזויערטע אוגערקעס, די פרישע רעטעכלעך, אלץ וואס איז נאר געלעגן אויפן טיש, טאנטע מילנער

א פרומע האט אנגעקוואלן פון אירע זין ווי זיי פארצערן אירע מאכלים, איך בין מיך מחיה אז די קינדער עסן. א פארהאוועטע אין קאכן, צוטראגן צום טיש, אויסטיילן פארציעס, האט זי דערווייל געלויבט פאר די געסט די זין אירע און געפרעגלט זיך אין נחת ווי געראטן זיי זענען. אלע זענען זיי קיין עין הרע געראטענע. בייטאג העלפן זיי דעם טאטן אין דער ארבעט, טרייבן טראקס, געבן אכטונג אויף ארבעטער ביים בויען, שמירן ווענט אז מען דארף, אין אוונט לערנען זיי, גייען אין קאלעדזש און גרייטן זיך צו זיין מענטשן. אין שטוב העלפן זיי אויך ארויס, מאכן דעם אויוון, אין קעלער, רייניגן דעם הויף, באגיסן דאס גראז מיט וואסער, און וועגן עסן איז גאר קיין זארג נישט מיט זיי, ווי מיט טייל קינדער ביי לייטן וואס מען זאל נישט קאכן, וואס מען זאל נישט דערלאנגען צום טיש איז גוט און וואויל און מען וויל נאך. ווי זי איז ארומגעגאנגען ארום אירע זין איז זי אויך ארומגעגאנגען ארום יעגער קארנאווסקי, עס, קינד, האט זי אים צוגעגעבן חשק, שעם זיך נישט, דו זעסט, מיינע קינדער קיין עין הרע שעמען זיך נישט. יעגער האט געפילט א ווארעמקייט צו דער גוטמוטיגער פולער פרוי וואס האט אים אזוי שטארק געבעטן עסן. אבער ער האט געוואלט ווייזן דעם עולם אז ער איז נישט קיין בעלן אויף די שמאלציגע מאכלים וואס מען דערלאנגט צום טיש, אויף די אלע לאקשן מיט יויך, הינער און געזויערטע אוגערקעס, רעטעך און ציבעלע און געפילטע קישקע, דאס איז אן עסק פאר זיי, די שווארצאויגיקע יונגאטשעס, די ציבעלע פרעסערס, די קנאבל לייט וואס כליעפטשען הויך די מאכלים, נישט פאר אים, געארג יואכים. און כאָטש עס האָט אים געצויגן צו די שפּײַזן, האָט ער זיי אַוועקגעשאַרט מיט די ווידערווילן, אַוועקגעשאַרט הויך, אַזוי אַז די אַרומיקע זאָלן עס זען און פֿילן און עס זאָל זיי פֿאַרדריסן. אָבער נישט די יונגען, נישט אָנקל הערי האָבן זיך אומגעקוקט, נישט עס האָט זיי פֿאַרדראָסן. די יונגען האָבן געריבן אויף וואָס די וועלט שטייט, אָנקל הערי האָט געהאַלטן אין איין דערציילן וואָס די גוטע און שלעכטע צײַטן וואָס ער האָט דורכגעמאַכט, ווי ער איז שוין געווען נידעריק און הויך און גאָר אין די פֿעדערן. העט העט, ביז די הויכע פענסטער דערגרייכט און צוריק אראפ און ווידער ארויף. אנו, בויעלעך, האט ער זיך אינמיטן דערינען דערמאנט אן זיין טאטעשקייט גענוג געריבן, אריין אין קיך העלפן דער מאמען צוטראגן און וואשן די כלים. אונקל הערי האט געקוואלן פון נחת, וואס ער, דאס קליינע אידעלע, גיט באפעלן די צעוואקסענע יונגען זיינע, וואס זיי פאלגן אים. אַלע בײַם טיש, סײַ דוד קאַרנאָװסקי, סײַ לאה, סײַ דאָקטער קאַרנאָװסקי און אַפֿילו טערעזאַ, װאָס האָט פֿאַרשטאַנען אײן װאָרט פֿון צען, װאָס אָנקל הערי האָט דערצײלט, זײַנען געװען איבערראַשט צו זען, אַז בחורים, װאָס אַרבעטן און גײען אין אָװנט לערנען, זאָלן העלפֿן װאַשן געפֿעס, אַ זאַך, װאָס דריבן זעט מען אַזעלכעס נישט. זײ האָבן געלױבט אָנקל העריס געראָטענע קינדער, הױך געלױבט. יעגאר איז געזעסן געקרענקט און געפאלן ביי זיך און פארשעמט. די יונגען אין קיך האבן הויך געלאכט, ער איז געווען זיכער ביי זיך אז זיי לאכן פון אים. אינגאנצן צומישט איז ער געווארן ווען אונקל הערי'ס טאכטער, די איינציגע צווישן אלע יונגען אין הויז, איז אריינגעפאלן אין שטוב, א פארשפעטיגטע, א פארסאפעטע און לאכנדיגע. א שווארץ אויגיקע, א ברוין הויטיקע ווי אירע ברידער, אבער אן זייער שווערקייט, נאר א דינע און א רירעוודיקע, א שטיק קוועקזילבער, מיט שווארצע לאקן, לעקעלעך, רינגעלעך און קרייזעלעך, וואס האלטן אין איין טאנצן ביי יעדער באוועגונג אירע, האט זי אסאך פרייליכקייט, שטיפערישקייט און געלעכטער אנגעטראגן מיט זיך. אנקל הערי האט פרובירט טאטעש זיך בייזערן וואס זי איז נישט געקומען אין צייט צום טיש, אבער זי האט זיך נישט שטארק געמאכט פון זיין מוסר, און אויסקושנדיג ביידע באקן זיינע, איבערלאזנדיג אויף זיי סימנים פון פארב, האט זי אים אנגערופן מיט די קאמישסטע נעמען, לאליפאפ, און סוויטהארט, און שרימפ, און אלע אנדערע צונעמען. אנקל הערי האט געמאכט א בייז פנים. דיין גליק וואס מענטשן זענען דא, האט ער געזאגט, אזיסט וואלסטו שוין ביי מיר געקראגן א חלק שיקסע. דאָס צעשפּילטע מיידל האָט אים געוויזן אַ שפּיץ צינגל און זיך פֿונאַנדערגעלאַכט. אַ בת-יחידה, איין שוועסטער צווישן בלויז ברידער, איז זי געווען אַ צעפּיעשטשעטע, דער שיינדל אין הויז, דעם טאַטנס ליבלינג, און זי האָט עס אויסגענוצט. זי האָט גאָר נישט געטאָן אין שטוב, איבערלאָזנדיק אַלע אַרבעטן פֿאַר די ברידער. זי האָט קיין געפֿעס נישט געוואַשן, זי איז געשלאָפֿן שפּעטער פֿון אַלעמען, געקומען נישט אין צײַט צום עסן און בכלל דערלויבט זיך צו טאָן שטיפֿערײַען, וואָס קיינער פֿון די ברידער האָט זיך נישט דערלויבט. עס איז געווען גענוג זי זאל זיך ארויפכאפן צום פאטער אויף די קני, אויסקושן אין ביידע באקן און אנרופן אים מיט אלערליי קאמישע צונעמען, ער זאל איר אלץ מוחל זיין. מיט דער אייגענער בת-יחידישער צעפּיעשטשעטקייט האט זי זיך געחענדלט פאר די פרעמדע אין שטוב. זי האט מיט שיינע שווארצע צעשפּילטע אויגן געקוקט גלייך אין פנים אריין דעם פרעמדן קוזין אירן און אים אויסגעשטרעקט א ווייך ווייס הענטל. יעגאָר, נישט געוואוינט צו מיידלעך, האט גלייך זיך דערפילט אומבאקוועם און געשפּירט ווי די האנט זיינע ווערט פייכט און קאלט, פייכטע און קאלטע, אין דער טרוקענער ווארעמקייט פון מיידל'ס אויסגעשטרעקטער האנט, דאס האט אים נאך מער דענערווירט, ער האט געוואלט פארדעקן דאס דעם ערשטן דורכפאל מיט עלעגאנץ, ווי אמאל אנקל הוגא ביים פאטער'ס טיש, ווען ער פלעגט באדינען טאנטע רעבעקא, מאכן איר דעם דעם הויף, האט ער פרובירט מאכן אן איינדרוק מיט זיין איבערגעטריבענע העפליכקייט, אויסציענדיק זיך ווי א סטרונע, איז ער אזוי געשטאנען פארן מיידל, ביז זי האט זיך אוועקגעזעצט, זייער דינסטפֿערטיק האָט ער אונטערגערוקט דעם שטול, אָנקל העריס יונגען האָבן זיך פֿונאַנדערגעלאַכט איבער די כּיבודים, וואָס מע טיילט צו זייער שוועסטער. ערגער דערפֿון איז געווען, וואָס זי אַליין, וועמען די כּיבודים זענען אָנגעטאָן געוואָרן, האָט מיטגעלאַכט מיט די ברידער. רוף מיך עטל, האָט זי געזאָגט פֿריילעך און נישט אָנגעהאַלטן די צערעמאָניע. דאָס געלעכטער אירס האָט יעגאָרן אין גאַנצן צעטומלט. ער איז געווען זייער נישט געשיקט ביים אָנגיסן וואַסער דער קוזינע, ביים אַריינלייגן איר שפּייז אין טעלער. וועלנדיק גוט מאַכן, האָט ער נאָך ערגער פעלערן געטאָן, פאַרגאָסן דאָס וואַסער, פאַרפלעקט דאָס טישטעך. די יונגען האָבן זיך געשטיקט פון געלעכטער. זיכער אין איר שיינקייט און אין דעם אַז דאָס האָט זי מיט איר אויסזען אַזוי צעטומלט דעם אויסגעוואַקסענעם פאַררויטלטן פרעמדן קוזין, האָט דאָס מיידל הנאה געהאַט פון זיין פאַרלוירנקייט און ווי תמיד ווען זי האָט הנאה געהאַט פון זיך האָט זי געלאַכט, געקוואָלן פון דער וועלט. יעגאָר איז געווען זיכער אַז אַלע לאַכן פון אים, אַז אויך זי לאַכט פון זיין אומגעראָטנקייט און שלימזלדיקייט און ער איז גאָר אָפּהענטיק געוואָרן. וואס מער ער האט זיך געוואלט אויספיינען, באווייזן זיין בריהשקייט, צו פארדעקן די אומגעשיקטקייטן, אלץ מער האט ער זיך פארדרייט אין זיינע אומבאהאלפנקייטן. ער האט זיך קיין ארט נישט געפונען. דער וועכער שטול איז אים געווען הארט און אומבאקוועם, ווי ער וואלט געווען דורכגעשלאגן מיט שפיציגע נעגל.

גאָר קײן עצה האָט ער זיך נישט געקענט געבן מיט די אױגן, װוּ זײ האָבן נישט געקוקט, האָבן זײ זיך אָנגעשטױסן אױף דעם אָנקלס יונגען, װאָס האָבן געריבן די סעודה און געלאַכט. װי תּמיד אין אַזאַ פֿאַל, װען עס איז אים געװען צו ענג מיט מענטשן, האָט ער פּרובירט פֿאַרדעקן זײַן ביטערניש מיט חוצפּה און גראָבקײטן צו די, װאָס האָבן אים פֿרײַנדשאַפֿט אַרױסגעװיזן. דווקא דערפאר וואס טאנטע מילנער איז אזוי געגאנגען אין לעבן ער זאל עסן, האט ער קיין זאך נישט געוואלט פארזוכן, פון וואס די אידענע האט זיך שטארק צום הארצן גענומען. עטל, קייענדיג אויף אלע ציין, האט געהאלפן דער מוטער. פארוואס דו נישט עסט? האט זי געפרעגט. ס'איז גוט. צו שארף און פעט, און עס איז גאט פארדאמט הייס דא, האט ער געענטפערט פון א זייט.

וואס מער מען איז צוגעשטאנען צו אים, אלס מער האט יעגאר זיך איינגע'עקשנ'ט. אנקל הערי איז געווען דער ערשטער וואס האט ארויסגעלאזט די קאץ פון זאק. איינקוקנדיג זיך מיט זיינע שפאסיגע אויגן אין דעם פרעמדן בחור'ל, האט ער הויך ארויסגעזאגט פאר'ן עולם וואס ער טראכט וועגן אים. כ'האב מורא אז מיר געפעלן נישט דעם בויעלע אייערן, האט ער געזאגט צו די קארנאווסקיס. נישט אונזער מדינה, נישט אונזער לעבן, נישט מיר אליין, נישט אזוי מיסטער דייטש? אט דעם אידל'ס ווערטער, און נאך מער דער חוזק פון זיין געלעכטערל, וואס האט ווי געזאגט, מעגסט אונז ליב האבן אדער נישט, מיך הארט עס ווי דער פאריאריקער שניי. האָט גאָר צעטומלט יעגאָר קאַרנאָװסקי. ער איז געװען אַזױ אױסער זיך, אַז ער האָט אַפֿילו באַלײדיקט די דאַמע בײַ זײַן זײַט, װעמען ער האָט פֿריִער אַזױפֿיל כּיבודים אַרױסגעװיזן. זי האָט געמאַכט אַ שפּאַס מיט אים. װעמען, װעמען ער האָט נישט ליב, אָבער מיך האָט ער ליב, האָט זי געזאָגט צום פֿאָטער, נישט אַזױ, קוזין? נײן, האָט ער געענטפֿערט אָפּגעהאַקט. פֿאַרװאָס נישט? האָט עטל געפֿרעגט איבערראַשט. צו שװאַרץ, האָט ער געענטפֿערט גיפֿטיק. דאס איז שוין געווען צופיל, און טאנטע מילנער האט פרובירט די גאנצע זאך מאכן צו קליין געלט. ער זעט אויס צו זיין א שוואך יונגל, האט זי געזאגט, ממש נישט קיין גרויסער עסער. זי האט אים צוגעטראגן א גלאז וואסער און אים מיט א סערוועטל אפגעווישט די טראפן שווייס פון שטערן. געמיינט האָט זי, אַז דערמיט האָט זי אַלץ פֿאַרגלעט און אויסגעגלײַכט, אַזוי אַז ס'זאָל זײַן צוריק שלום און פֿריילעך בײַם טיש. אָבער מער פֿון אַלץ האָבן אירע רייד אַרויסגעבראַכט יעגאָרן פֿון די כּלים. קיין זאַך האָט אים נישט אַזוי געאַרט, ווי אַז מ'האָט געזאָגט אויף אים, אַז ער איז אַ שוואַך ייִנגל. ער האָט עס נאָך פֿײַנט געהאַט קינדווײַז, ווען די מוטער פֿלעגט עס אויף אים זאָגן. דאָס, וואָס אָט די פֿרעמדע ייִדענע האָט עס אויסגעפֿונען אין אים באַלד בײַם ערשטן מאָל זען אים, איז געווען צו פֿיל פֿאַר אים. ערגער פון אלץ איז געווען דאס וואס זי האט עס געזאגט אין קעגנווארט פון די לאכנדיגע צעוואקסענע יונגען און אין די אויגן פון דעם מיידל, ער איז ארויס פון די כלים. כ'בין געזונט, גאט פארדאמט געזונט, האט ער געזאגט, אויפהויבנדיג זיך פון טיש, און איך בעט מיך צו לאזן צורו, דאס איז אלץ וואס איך וויל, מ'זאל מיך לאזן צורו.

דאָקטער קאַרנאָווסקי איז געװען אומרויִק איבער דעם ייִנגלס באַנײַטן שטאַמלען. נו, גוט, מירן נישט קומען אַהער! האָט ער אים אײַנגענומען. אָבער באַהערש זיך, נאָר באַהערש זיך, יונגע! כאָטש די זון האָט געשײַנט אין דרױסן, איז דאָקטער קאַרנאָװסקין געװען פֿינצטער אין די אױגן. דער ערשטער אַרײַנפֿאָר אין לאַנד, צו װעלכן ער האָט זיך אַזױ געריסן צוליב דעם זון זײַנעם, איז גלײַך געװען אַ נישט-געראָטענער.

אין ערשטן אויגנבליק אז דוד קארנאווסקי האט זיך אומגעריכט באוויזן אין שול מיטן טלית זעקל אונטערן ארעם, מיטן אלטן סאמעטענעם טלית זעקל וואס ער האט געהאט נאך פון דער חתונה, אויסגענייט דורך לאה'ן מיט א מגן דוד מיט זיין נאמען און פאטער'ס נאמען און מיטן יאר פון וועלט געבורט, האט סאלאמאן בוראק דערפילט אן אומרואיגקייט אין זיין הארץ. אויף א וויילע האט ער זיך געפילט אומבאקוועם. ווי תמיד ער פלעגט זיך פילן אזוי אויף יענער זייט ביים באגעגענען זיך מיט דעם למדן און גרויסהאלטער דוד קארנאווסקי. ער האט אים נאך גוט געדענקט פון יענער זייט, דעם אינדיק וואס פלעגט בלאזן פון זיך און נישט געוואלט האבן קיין מחזקות מיט אים. מער דערפון האט ער געקענט די חרפה, די גרויסע חרפה ווען ער, סאלאמאן בוראק, האט זיך אראפגעלאזט פאר דעם קארנאווסקי, געבעטן ביי אים זיין זון פאר זיין טאכטער, און יענער, דער פארשייטער בעל-גאווהניק, האט אים דערנידריגט, געזאגט אים מיט אפענע דיבורים אז דער שידוך שטייט אים נישט אן,

באַלד איז די אומבאַקוועמקייט ביי אים אָפּגעפאַלן און געהויבנקייט איז אָנגעקומען אויף איר אָרט. ניין, סאָלאָמאָן בוראַק האָט נישט וואָס ביי זיך אַראָפּצופאַלן, אַפילו נישט פאַר אמת'ע יעקעס און אוודאי נישט פאַר אַ קאַרנאָווסקי אַ געמאַכטן יעקע פון מעלניץ, אויב עמעצער האָט וואָס צו

נישקשה, ס'איז דא א גאט אויף דער וועלט, האט ער נאכאמאל אפגעמאכט ביי זיך, כאטש עס איז אים קיינמאל נישט איינגעפאלן צו קלערן אנדערש. עס איז דא א גאט וואס זעט און הערט, וואס פארשרייבט אלץ אין א בוך און צאלט אפ מיט חשבון. אויסגלעטנדיג זיין פנים, זיין גלאט-ראזירט פנים,

באלד האט ער זיך אבער מיישב געווען אז פארקערט, אז ער וועט זיך ארויסווייזן בעסער פון יענעם, ער וועט יענעם ווייזן אז כאטש ער, סאלאמאן בוראק, איז איצט פון אויבן, האלט ער זיך נישט פארריסן און איז מכבד א פרעמדן ביי זיך אין שול, וואו ער איז דער באלעבאס. נישקשה, ער מעג עס זיך פארגינען ביי זיין איצטיגן שטאנד. שלום-עליכם, א לאנדסמאן, האט ער געזאגט הויך און אויסגעשטרעקט א האנט צום פרעמדן, וואס מאכט אייער לאה'לע? כאָטש ער פֿלעגט אויף יענער זײַט רעדן מיט קאַרנאָווסקין דײַטש, ווײַל יענער האָט אויסגעמיטן צו רעדן דאָס מעלניצער לשון, האָט סאָלאָמאָן בוראַק דאָ גערעדט מיט אים דווקא אויף היימיש לשון, צו ווײַזן אים, אַז ער האַלט אים פֿאַר אַ מעלניצער, אַ לאַנדסמאַן, מעג עס אים יאָ אָנשטיין, צי נישט? אַזוי האָט ער אים אויך ס'ערשטע געפֿרעגט אויף לאהן, צו ווייזן אים דעם למדן ומיוחס, אז אויב ער, סאלאמאן בוראק, לאזט זיך אריין אין מחזקות מיט אים, איז עס נישט דערפאר ווייל ער זוכט זיין יחוס, נאר דערפאר וואס ער איז לאה'לעס מאן, ווארום וואס עס זאל נישט האבן געשען צווישן זיי ביידן, האט עס גארנישט צו טון מיט לאה'לען, וועמען זיי, די בוראקס, האבן אלעמאל גערן, האלטן זי פאר אן אייגענער, א מעלניצערין. סאָלאָמאָן בוראַק האָט דערבײַ אין זינען געהאַט נאָך אַ זאַך, אױב דער קאַרנאָװסקי װעט פּרובירן פּראַװען זײַנע אַמאָליקע שטיק פֿון נישט דערקענען אים, זאָל ער נישט האָבן קײן געלעגנהײט דאָס צו טאָן, זאָל ער װיסן, אַז ער איז אַ מעלניצער, לאהלעס מאַן, און אַז סאָלאָמאָן בוראַק איז נישט איצט אַזױנער װעמען מע דערקענט נישט.

אויף א וויילע האט ער נאך א שלעכטע מחשבה געהאט אז עס מוזן זיין גרויסע צרות אויף דעם קארנאווסקי'ן וואס ער האט אים אזוי גלייך דערקענט. אבער נישט נאר איז געווען אמת'ע ווארעמקייט און פרייד אין קארנאווסקי'ס רייד, נאר אויך אין זיינע אויגן, אין די שווארצע אויגן זיינע וואס האבן נאך אזוי געברענט און געגלאנצט ווי אין די יונגע יארן. פון די ברוינע הענט זיינע האט געשטראמט ווארעמקייט. סאלאמאן בוראק האט דערפילט אויפריכטיגקייט אין ביינער זיינע, און די פריערדיגע שלעכטע מחשבה איז אפגעפאלן. דאָס אײַז אין זײַן האַרץ האָט גלײַך גענומען שמעלצן. דוד קאַרנאָװסקי האָט אַראָפּגעלאָזט די אױגן. אַ באַרג מיט אַ באַרג טרעפֿט זיך נישט. אַ מענטש מיט אַ מענטשן טרעפֿן זיך, האָט ער געזאָגט מיט אַ מאַמר פֿון דער גמרא, װאָס ער װאָלט קײנמאָל אַזעלכן נישט געברױכט אין אַ שמועס מיט אַן עם-הארץ. איך האָף, אַז איר טראָגט נישט אױף מיר קײן שנאה, רב שלמה. דאָס איז געװען גענוג אז יעדע פרעמדקייט און פארדאכט און שלעכטע מחשבה זאל אויסרינען, אז סאלאמאן בוראק זאל אין איין רגע פארגעסן אלע עוולות וואס ער האט אמאל געהאט פון קארנאווסקין און דערפילן צו אים א פריינטשאפט ווי געווענליך ער האט צו מענטשן. ער האט קיינמאל נישט געקענט טראגן לאנג קיין שנאה אויף עמיצן. דערצו האָט ער געזען אין קאַרנאָווסקיס דערשלאָגן פּנים, אין זײַן פֿריצײַטיקער עלטער, װאָס איז אַרױפֿגעשפּרונגען אױף אים, אַז ער האָט שױן געמוזט קריגן אָפּגעצאָלט פֿאַר אַלע חטאים זײַנע אױף יענער זײַט, אַז ער איז רעכט אָפּגעקומען פֿאַר אַלץ, און ער האָט דעריבער נאָך אַמאָל אױסגעשטרעקט די האַנט צו דוד קאַרנאָװסקי, אַ סימן, אַז אַלץ, װאָס איז געװען, איז פֿאַרבײַ, אָפּגעװישט געװאָרן. וואס פאלט אייך איין ר' דוד? האט ער געזאגט מיט א שמייכל, זאגט מיר בעסער ווי אזוי רופט מען אייך אויף צו דער תורה מיטן פאטער'ס נאמען? קארנאווסקי האט נישט פארשטאנען די שייכות דערפון, סאלאמאן בוראק האט עס אים קלאר געמאכט, איך בין פרעזידענט פון דער שול האט ער געזאגט נישט אן שטאלץ, און איך וויל אייך מכבד זיין מיט שישי ווי אזא גאסט שטייט אן. קיין איין ברעקל פארדרוס איז מער נישט געווען אין זיין הארץ קעגן דעם מענטש וואס האט אים אמאל אזויפיל פאראכטונג ארויסגעוויזן, ווי זיין טבע איז געווען אין מסחר, הענדל אראפ, הענדל ארויף, אבי דורכקומען, אזוי איז זיין טבע געווען אין אומגאנג מיט מענטשן, לעבן און לעבן לאזן. מיט א גוט ווארט האט אים קארנאווסקי אינגאנצן גענומען. גאר נושא חן געווען האט קארנאווסקי ביי אים אין די אויגן, ווען ער האט זיך גלייך דעם ערשטן שבת איינגעריסן מיט די יעקעס אין שול.

דאָקטער שפּײַערס קאַלט פּנים איז נאָך געפֿרױרענער געװאָרן, הערנדיק פֿון זײַן אַמאָליקן פֿרײַנט די אָפֿענע הױכע דיבורים, װאָס ביז איצט האָט מען דאָ קײנמאָל אַזעלכע נישט געהערט. עס איז געװען נאָך דער פּרעדיקט זײַנער, װאָס ער האָט מיט גרױס פּאַטאָס געהאַלטן, אַ פּרעדיקט פֿול מיט געהױבענע און שײנע װערטער, און ער האָט נישט קײן חשק געהאַט צו הערן װאָכעדיקע און טרױעריקע רײד, חוץ דעם האט ער בכלל אויסגעמיטן צו רעדן וועגן אט די זאכן ווי מען מיידט אויס צו רעדן וועגן א פלאג אויפן אייגענעם גוף, קיינער אין דער שול האט דערפון אפן נישט גערעדט. דברי חכמים בנחת, מיין ליבער הער קארנאווסקי, האט ער געזאגט גלעטנדיג זיין שפיץ בערדל, וואצו רעדן דעריבער, איבערהויפט נאך אום שבת? איך רעד נישט וועגן מסחר רבי שפייער האט דוד קארנאווסקי אים איבערגעריסן, איך רעד וועגן פיקוח נפש, און אזעלכע זאכן מעג מען רעדן אפילו אום יום כיפור וואס פאלט אויס אין שבת, און ער האט נאך מיט מער ברען גענומען רעדן וועגן פדיון שבויים, און קודם כל וועגן ארויסראטעווען פון יענער זייט דעם אלטן ר' אפרים וואלדער און זיינע ספרים.

דוד קארנאווסקי האט נישט געקענט הערן ווי מען מאכט צו קליינגעלט ר' אפרים וואלדער, נישט אמת האט ער געקאכט זיך, מיר האבן בלויז איין ר' אפרים וואלדער, איך זעה נישט קיין אנדערן אזעלכן. דאקטער שפייער האט זיך געפילט באליידיגט פון קארנאווסקי'ס רייד, וואס דערמיט האט ער געווארפן א שלעכטן שיין אויף זיין, דאקטער שפייער'ס, אייגענע לומדות, בפרט אין קעגנווארט פון די בעלי בתים אין שול.

דער עולם האט געשמייכלט איבער זיין ראבינער'ס שפאס, דוד קארנאווסקי האט זיך נישט געלאזט פאררעדן די ציין, איר מאכט שפאס רבי שפייער, און דארט ווערט א גאון און זקן געפייניגט פון רשעים, האט ער געשריגן מיט יוגנטליכן ברען. זעענדיג אז מיט שפאסן וועט ער ביי קארנאווסקין דעם עקשן נישט אויספירן, האט דאקטער שפייער פרובירט אים אייננעמען מיט תורה, אַ וואָרט איז ווערט אַ טאָלער און שווייגן צוויי טאָלער, האָט ער אים דערמאָנט אַ וואָרט אין דער גמרא, אַ תלמיד חכם דאַרף פאַרשטיין ווען צו שווייגן, דערצו נאָך אין גאָטס הויז. אָבער דוד קאַרנאָווסקי האָט זיך נישט געלאָזט אָפּשלאָגן מיט קיין תורה. אויף איין מאמר פון דאָקטער שפייער האָט ער געהאַט צען ראיות פון דער תורה אויף זיין זייט. קהלת האט געזאגט אז עס איז פארהאן א צייט צו שווייגן און א צייט צו רעדן, האט ער געזאגט הויך, איצט איז די צייט צו רעדן, צו שרייען אפילו, רבי שפייער. דאקטער שפייער האט זיך אנגעהויבן פילן אומבאקוועם פון די גיכע און הייסע ענטפערס וואס דוד קארנאווסקי האט אים געגעבן אין קעגנווארט פון די בעלי בתים, זעענדיג אז נישט מיט תורה און נישט מיט חכמה קען ער בייקומען דעם איינגעאקשטן קארנאווסקי, האט ער פרובירט אים נעמען מיט פאליטיק.

א געזונט אייך אין די ביינדעלעך רב דוד האט ער עם געזאגט מיט שמחה גוט אריינגעזאגט זיי די יעקעס פון איצט אן האט ער עם שוין נישט אפגעלאזט סאלאמאן בוראק כאטש ער האט געהאט געשעפטן אין גאס האט ער אלץ איבערגעלאזט און צוגעשטאנען צו קארנאווסקין אז ער מוז מיטגיין מיט עם אהיים אויף קידוש דוד קארנאווסקי האט זיך אפגעבעטן, געדענקענדיג דעם אפשניט וואס ער האט אמאל געגעבן דעם סאלאמאן בוראק אויף יענער זייט, האט ער זיך געפילט שטארק אומבאקוועם און פארשעמט צוליב יענעמ'ס גוטסקייט און גרינגן פארגעבן. ער האט נישט געקענט לייכט פארגעסן דוד קארנאווסקי, נישט עמיצנס זינד, נישט זיינע אייגענע חטאים. און ער האט נישט געהאט דעם מוט מיטצוגיין אין הויז צו שלמה בוראק, ער האט זיך געשעמט ווייזן פאר זיין ווייב, אויף וועלכער ער פלעגט רעכט זיך נישט אומקוקן אויף יענער זייט ווען זי פלעגט קומען צו זיין לאהן. מער האט ער זיך געשעמט פאר זיין טאכטער, פאר דער וואס ער האט זי ביי קיין פאל נישט געוואלט האבן פאר קיין שנור. ר' שלמה, נישט היינט, האט ער זיך געבעטן, כ'האב נישט ס'הארץ זיך צו ווייזן פאר אייערע. סאָלאָמאָן בוראַק האָט אַפֿילו נישט געװאָלט הערן. רב דוד, פֿאַרלאָזט זיך אױף מיר, אױף סאָלאָמאָן בורג, האָט ער געטענהט, מײַן איטע װעט זײַן גליקלעך אײַך צו זען. דוד קאַרנאָװסקי האָט נאָך פּרובירט אײן תּירוץ, מײַן לאה װעט איבערקלערן, אַז איך װעל נישט קומען אַהײם צו דער צײַט, ס'ערשטע מאָל אין אַ נײַ לאַנד. סאָלאָמאָן בוראַק האָט אױך דערױף אַן עצה געהאַט. שױן שיקט ער דעם שמשׂ איר זאָגן, אַז רב דוד איז מיטגעגאַנגען מיט אים. וואס רעדט ער? צו לאהלען וועט ער שיקן דעם שמשׂ אומזין. אַליין וועט ער גיין צו איר. זאָל אים נאָר קאַרנאָווסקי זאָגן, וואו ער האָט זיך אַרײַנגעקליבן, און ער וועט שוין מיטגיין מיט אים. ביידע וועט ער זיי מיטנעמען מיט זיך, און טאַקע שוין. פון גרויס צוטראָגנקייט האָט ער אַפילו פאַרגעסן אויף אַ ווייל אין חילול-שבת און ער האָט זיך געלאָזט לויפן צום ווינקל-גאַס, וואו ער האָט איבערגעלאָזט די מאַשין זײַנע, כדי מיטצונעמען דוד קאַרנאָווסקין מיט זײַן נײַעם אויטאָמאָביל. אבער ער האט זיך באצייטנס דערמאנט און ער האט געלאזט שטיין די מאשין אין גאס. ווי אמאל, אויף יענער זייט, זענען ווידער לאה קארנאווסקי און איטע בוראק צום ערשט געפאלן זיך א סך מאל אין די ארעמס, דערנאך האבן זיי ביידע געוויינט, דערנאך זיך פונאנדער געלאכט ווי יונגע ווייבלעך, דערנאך ווידער זיך געפאלן אין די ארעמס, געקושט זיך און נישט אויפגעהערט רעדן. אַ קװאַל פֿון רײד האָט זיך בײַ זײ געעפֿנט. װי אַ מאָל האָט איטע אָנגעשטעלט אַ טיש מיט כּל-טובֿ, אַלערלײ מעלניצער קאָמיס-ברױט און אײַנגעמאַכטסן, שטרודלען און מאָנקיכלעך. סאָלאָמאָן האָט געהאַלטן אין אײן אָנגיסן נײַע גלעזלעך שליװאָװיץ, פּסחדיקן שליװאָװיץ, װאָס ער האָט ליב געהאַט צו טרינקען אַ גאַנץ יאָר. רב דוד! לחײם! ייִדן זאָלן געהאָלפֿן װערן און שׂונאי-ישׂראל! זאָלן האָבן אַ מפּלה, האָט ער געוווּנטשן פֿריילעך, שטרעקנדיק קאַרנאָווסקין די האַנט בײַ יעדער נײַ גלעזל. טרינקט, רב דוד, זײַט היימיש. דוד קאַרנאָווסקי האָט נישט געקענט זײַן היימיש, ווי ווײַט ער האָט זיך באַמיט עס צו זײַן. יעדער פּנים אין דער שטוב האָט אים דערמאָנט אָן זײַן עוולה, וואָס ער האָט געטאָן אַמאָל די מענטשן. מער פֿון אַלץ, האָט ער אויסגעמיטן צו באַגעגענען זיך מיט סאָלאָמאָן בוראַקס טאָכטער. זי האָט אים כּיבוד צוגעטראָגן, אויסגעפֿרעגט זיך בײַ אים, אַפֿילו אויף דעם זון געפֿרעגט, דוד קארנאווסקי האט נישט געוואוסט וואו די אויגן אהין צו טון. באמיען זיי זיך נישט גנעדיגע פרוי, האט ער געמורמלט אין פארלעגנהייט, ווי דערמיט וואלט ער געוואלט אויסקויפן זיך פון אלע חטאים. נאר באמיען זיי זיך נישט. טונקענדיג לעקעך אין זיסן בראנפן, ווי אויף א שמחה, האבן ביידע מעלניצער ווייבער זיך אנגעקוקט פלוצלינג און פונאנדערגעוויינט זיך, ווי תמיד אויף א שמחה וואס ברענגט ווייבער צו טרויעריגע מחשבות און טרערן. כ'בין אלט געווארן, לעה'לע. האָט איטע אַרױסגעפּלאַצט, קוקנדיק אױף איר פֿרײַנדין און זעענדיק אין יענערס עלטער איר אײגענעם עלטער. װאָס זאָל איך זאָגן, איטעלע? האָט לאה געענטפֿערט און געװישט די אױגן. סאָלאָמאָן בוראַק האָט דאָס װײַבערשע געװײן נישט געקענט פֿאַרטראָגן. װאָס פֿאַר אַ תּישעה-באָבֿ אין מיטן שבת, װײַבער? האָט ער געבײזערט זיך. לאָמיר בעסער נעמען אַ ביסעלע משקה און זאָל מען זען שׂימחות בײַ ייִדן, נאָר שׂימחות!

איטע האָט פֿאַרבראָכן מיט די הענט. בײַס דיר אָפּ די צונג, האָט זי געזאָגט, זאָלן שׂונאי ישׂראל אַרומגײן הױזירן, דו האָסט זיך שױן גענוג אָנגעהױזירט. ייִדענע, כ'מײן עס נישט. כ'זאָג עס בלױז פֿאַר אַ משל, האָט סאָלאָמאָן זי באַרויִקט. זאָג גאָרנישט, שװײַג בעסער, האָט איטע אים געלערנט דרך-ארץ. סאָלאָמאָן בוראַק האָט נישט געװאָלט שװײַגן. װאָס װײניקער שליװאָװיץ עס איז געבליבן אין פֿלעשל, אַלץ מער רײד האָט ער געהאַט אין מױל. א וועלט מיט רייד. ווען ער איז שוין געווען גאר געווען בגילופין, האט ער גענומען ארויסרעדן אלץ וואס ער האט געהאט אויפן הארץ. ר' דוד, עס איז ביי מיר א יום טוב היינט, האט ער גערעדט מיט הארץ, אז הער דוד קארנאווסקי האט זיך אראפגעלאזט געקומען אויף קידוש צו שלמה בוראק, איז ביי מיר יום טוב, שמחת תורה. איטע האט גלייך געזען אז איר שלמה גייט דא פארקאכן א קאשע, און זי האט אים באצייטנס פרובירט אפהאלטן. שלמה'לע, צעיאכמער דיך נישט, האט זי אים געווארנט, גיי בעסער זיך צולייגן. איטע, לאז מיך רעדן, האט ער גע'טענה'ט, איך מוז רעדן. גאנצע יארן פון באליידיגונג, פון פארדרוס אויף דוד קארנאווסקי'ס גדלות, האט ער ארויסגערעדט פון זיך אז ער איז געקומען צו דער גרעסטער חרפה ווען ער איז געגאנגען בעטן פאר זיין טאכטער און קארנאווסקי האט אים מבייש געווען, איז רות ארויסגעלאפן פון שטוב און איטע האט מיט ביידע הענט פארהאלטן איר מאן דאס מויל. שלמה, זאל מיר אסור זיין, אויב דו וועסט נאך איין ווארט רעדן, האט זי געשריגן, ר' דוד, הערט אים נישט, ער ווייסט נישט וואס ער רעדט. לאזט אים, פרוי בוראק, עס איז בעסער אזוי האט קארנאווסקי געזאגט. ער האט געוואלט הערן די רייד, די שווערע רייד וועגן זיינע עוולות, וועגן זיין פוסטער גדלות. וואס מער סאלאמאן האט גערעדט אלץ לייכטער האט זיך דוד קארנאווסקי דערפילט, ווי א משא וואלט זיך אים אראפגעגליטשט פון הארץ. אמת, אמת, ר' שלמה האט ער צוגעגעבן, אלץ אמת. ווען סאלאמאן האט שוין אלץ ארויסגעבראכט, איז ער געווארן צוריק פרייליך. איך בין א גראבער יונג, וואס אויף דער לונג איז אויף דער צונג, האט ער גע'טענה'ט, אבער איך האב געמוזט אפרעדן זיך, אנישט וואלט איך מיך דערווארגן. איצט איז מיר לייכטער, ר' דוד. מיר אויך, ר' שלמה, האט דוד קארנאווסקי געזאגט. איצט קען איך אייך קוקן אפן אין די אויגן אריין.

די מיטגלידער פֿון פֿאָרשטאַנד האָבן געברומט אומצופֿרידן. דעמאָלט, נאָך ווינציק געווען דער אונגאַרישער שמשׂ מיט זײַן גאַליציאַנער דײַטש, האָבן זיי געדאַרפֿט האָבן אַן אַנדער פֿרעמדן, וואָס האָט גאָר קיין רעספּעקט נישט אַרויסגעוויזן צו דאָקטער שפּײַער און די בכּבֿודיקסטע באַלעבאַטים. זיי האָבן געהאַט גענוג אייגענע בעלנים אויפֿן שמשׂות. אָנגעזעענע, אײַנגעזעסענע לײַט פֿון דריבן, מענטשן מיט טיטולן אַפֿילו, פונקט אזוי האבן זיי קיין חשק נישט געהאט צו באזייטיגן דעם דזשעניטאר וואלטער, צו וועמען זיי האבן אסאך מער נאענטקייט געפילט ווי צום גאל גאליציאנער מיסטער פיצעלעס. פארערטער בוראק, איר פארלאנגט צופיל, האבן זיי גע'טענה'ט, איז דאס נישט געזונט? אימער דער גאלדענער מיטן אבער סאלאמאן בוראק האט זיך נישט געלאזט בייגן. לאזט עס צו מיר, האט ער געזאגט צו די יעקעס, און וואס געהערט זיך אן מיט איבריגע אויסגאבן איז עס מיין זאך, א רענדל אראפ, א רענדל ארויף, לעבן און לעבן לאזן. קעגן דעם האט שוין קיינער גארנישט געקענט זאגן, און דוד קארנאווסקי איז געווארן אויבער־שמשׂ פון דער שול שערי צדק. לאה האט געווישט די אויגן, ווען דוד האט איר דערציילט אז ער איז געווארן שמשׂ אין שול, וואו שלמה'לע בוראק איז פרעזידענט. ס'האט איר נישט געארט פאר איר כבוד, ווייל זי האט קיינמאל גארנישט געהאט קעגן דעם שלמה'לע, און זי האט אפילו געוואלט משדך זיין זיך מיט אים, אבער געווייטיגט איר הארץ האט איר פאר דוד'ן, פאר איר דוד'ן דעם למדן און וואוילקענער, וואס דארף אויף די עלטערע יארן זיין א שמשׂ אין א שיל, און נאך ביי שלמה'לע בוראק דעם גבאי. צו וואס מיר זיך דערלעבט דוד האט זי געוויינט. דוד קארנאווסקי האט איר נישט געלאזט וויינען. פרייען דארפן מיר זיך האט ער געזאגט. גומל בענטשן יעדע מינוט וואס גאט האט אונז מציל געווען פון די הענט פון די רשעים און געבראכט אונז אהער. עס גייט מיר נישט אין מיין כבוד דוד, נאר אין דיינעם, האט זי זיך פארענטפערט. זאל עס מיר זיין אן אפקומעניש פאר מיינע זינד. האט דוד קארנאווסקי פרום געזאגט פאר דער בושה וואס איך האב אנגעטון ר' שלוימעלען, פאר מיין גדלות צו מענטשן, פאר דער עבודה זרה וואס איך האב אין מיין נארישקייט געדינט אזויפיל יארן. לאה האט איר מאן נישט דערקענט. קיינמאל אין לעבן האט ער נאך פון אים אזעלכע פרומע און הכנעה'דיגע חרטה-רייד נישט געהערט. קאפיטל זעקס און דרײַסיק ווי א נייער שוך, וואס פאר איינעם איז עס א חיות פארן פוס מיט זיין נייגקייט און שיינקייט, און פאר א צווייטן איז ער א פיין, דריקט און קוועטשט, און איז אומבאקוועם, און מען איז זיך מחיה ווען מען טוט אים אויס, און מען קריכט אריין צוריק אין אלטן שוך, דעם צוריסענעם און צוגעוואוינטן. אזוי איז דאס נייע לאנד געווען פאר די מענטשן פון דער משפחה קארנאווסקי, וואס האבן זיך געדארפט דערין אריינפאסן. די עלטסטע פון דער משפּחה האָבן זיך גלײַך אַרײַנגעפּאַסט אין נײַעם לאַנד אַרײַן. כאָטש דוד קאַרנאָװסקי האָט געמוזט זײַן אַ שמשׂ אױף די עלטערע יאָרן און ער האָט בלױז געצײלטע עטלעכע דאָלאַר אַהײם געבראַכט פֿאַר זײַן שמשׂות, האָט לאה נאָך קײנמאָל נישט געפֿילט זיך אַזױ גליקלעך, װי אין דער נײַער מדינה. אַפֿילו נישט אין די בעסטע צײַטן, װי זי האָט געװאױנט אין כּבֿוד און אין עשירות אױף דער אָראַניענבורגער שטראַסע. נאך לאנגע יארן פון פרעמדקייט און איינזאמקייט אין דער דייטשער הויפטשטאט, צו וועלכער זי האט זיך בקיין אופן נישט געקענט צוגעוואוינען נאך אין מעלניץ, האט זי דא ווידער געלעבט א היימיש פול לעבן. זייער גיך האט זי זיך באקענט מיט די אידישע ווייבער פון דער גאס, דייקא מיט די גרויס-פוילישע, וואס זי האט זיי דערקענט לויט זייער ברייטן אידישן לשון. זי האָט זיך נישט געבלאָזן, װי די אַנדערע פֿון דריבן, װען די שכנטעס האָבן פּרובירט אַ שמועס טאָן מיט איר װעגן יענער זײַט, װוּ מע טוט אָן רשעות ייִדן. פֿאַרקערט, זי האָט מיט אָפֿענע רײד גערעדט װעגן ייִדישע זאַכן, דאַנקבאַר געװען די װײַבער, װאָס האָבן איר פֿרײַנדשאַפֿט אַרױסגעװיזן, אָנגענומען זײערע עצות, װי אַזױ זיך אױסצוגרינען. די װײַבער האָבן גלײַך דערקענט אין איר אַ הײמישן מענטש, אַן אײגענעם, און זי ליב געקראָגן, װי זי האָט זײ ליב באַקומען.

זייער גיך האט זי אויפגעכאפט די נייע פרעמדע ווערטער וואס די ווייבער האבן אריינגעווארפן אין זייער היימישן לשון. פונקט אזוי האט זי זיך גיך צוגעוואוינט צו די קצבים און די פיש קראמען און צו די אידישע בעקערס און גראסערי-לייט, וואס אלע זענען זיי געווען היימישע מענטשן, נאענט אין זייער האנדלען און רעדן, אין זייער ביטן און אין זייער אפלאזן, אין יעדן ריר און קער. זי האָט זײ פֿאַרשטאַנען, װי זײ האָבן זי פֿאַרשטאַנען, און גיך האָט זי אױך אױסגעפֿונען איר מעלניצער לאַנדסלײַט. מער װי אין מעלניץ אַלײן האָבן דאָ אין דער נײַער מדינה מענטשן פֿון איר שטאָט געװאױנט. אומעטום זענען זײ געװען פֿונאַנדערגעשפּרײט אין בראָנזװיל און די בראָנקס, אַרום איסט ריװער און אַרום האָדסן ריװער. לאה האָט אָנגעקװאָלן צו זען אירע לאַנדסלײַט. זײ האָבן געװוּסט, װער זי איז, לעבן מילנערס טאָכטער. זי האָט געװוּסט, װער זײ זײַנען. אָן אַ װאָרט. ענגליש, בלויז מיט איר מעלניצער לשון האָט זי זיך דערפֿרעגט בײַ ייִדן, װאָס, װוּ צו פֿאָרן, װוּ אױסצושטײַגן. װידער האָט זי געלעבט מיט איר הײם, אױסגעפֿרעגט זיך אױף באַקאַנטע פֿון מעלניץ, אָפּגענומען גרוסן, איבערגעגעבן גרוסן. פֿון צײַט צו צײַט האָט זי זיך אַראָפּגעכאַפּט צום ברודער אירן חצקל, װאָס דאָ האָט ער זיך גערופֿן הערי, כאטש א פארנומענער תמיד, א פארהארוועטער מיט זיין בויען הייזער און אנווארפן הייזער, קויפן פלעצער, פארקויפן פלעצער, האט ער פון דעסטוועגן זיך תמיד דערפרייט מיט דער שוועסטער זיינער און אומגעפירט זי מיט זיין פארמשפטער מאשינקע, וואס איז געווען פול מיט אלערליי מאסן שרויפן, צירקלען און שאכטלען פארב. ווי תמיד האט ער זיך בארימט מיט זיין ניו יארק און מיט די הייזער וואס ער האט געבויעט. א שטעטל ניו יארק, הא, לאהשע? פון צייט צו צייט פלעגט סאלאמאן בורק מיט איטען פארפארן מיט זייער נייער מאשין און נעמען זי צו זיך יעדעס מאל ווען איטע האט געקאכט קליסקעלעך מיט פיש יויך א באליבט מעלניצער מייכל. בלויז איין זאך וואס איר האט געפעלט צו איר גליק איז געווען דאס וואס זי האט נישט געהאט איר טאכטער מיט זיך, דערמאנענדיג זיך אין רעבעקא'ן, דעם נארישן ווייבל וואס האט צוליב איר קלעזמער נישט געוואלט מיטפארן מיט טאטע-מאמע. זענען איר נישט באקומען די געשמאקע קליסקעלעך מיט פיש יוך ביי איטע בורק'ס טיש. ווי לאה איז געווען היימיש אין אירע ווייבערישע זאכן אין דער נייער מדינה, אזוי איז דוד קארנאווסקי געווען ביי זיך אינדערהיים מיט זיינע לומדישע עסקים. אליין א שמשׂ אין דער דייטשער שול האט ער ווען נאר ער האט געהאט צייט געהאלטן זיך ארום היימישע שולן, ארום ישיבות וואו מען האט געלערנט תורה מיט חכמה צוזאמען. ווי לאה האט זיך צונויפגערעדט מיט ווייבער, אזוי האט ער זיך צונויפגערעדט מיט לומדים און קענער, מיט רבנים און לערער פון סעמינארן, מיט וועמען ער האט געפירט וויכוחים, געשאטן מיט תורה און חכמה. און ווי לאה האט געהאט איין גרויסן באגער, אראפצוברענגען רעבעקא מיט אירע קינדער, אזוי האט דוד קארנאווסקי געהאט דעם גרויסן באגער אראפצוברענגען רבי אפרים וואלדער צוזאמען מיט זיינע אלטע ספרים און כתב ידן.

אויף דער מערב זייט פון שטאט, גרויע וואכעדיגע טעג, וואס זענען נאך פיינליכער צוליב דעם וואס זיי קומען נאך א יום טוב. די פרעמדקייט פון דער שטאט האט אראפגעשריגן פון אלע ווענט, אריינגעריסן זיך דורך אלע טירן און פענסטער פון דער געדיכטער ענגער וואוינונג. דאס ערשטע צו וואס די קארנאווסקיס האבן זיך נישט געקענט צוגעוואוינען איז געווען דער טומל,

טערעזע קאַרנאָווסקי איז כּסדר אַרומגעגאַנגען מיט אַ קאָפּווייטיק. זי האָט נישט געוווּסט וווּ זיך אַהינצוטאָן פֿון אייביקן גערויש. פּונקט אַזוי האָט זי נישט געוווּסט וווּ זיך אַהינצוטאָן אין דער געדיכטעניש פֿון דער נײַער וווינונג. דוד קאַרנאָווסקי האָט זי געוואָרנט אויף יענער זײַט נישט מיטצונעמען אַזוי פֿיל זאַכן, אָבער זי האָט אים נישט געפֿאָלגט. געוואוינט פון קינדווייז אן צו באהאלטן יעדע זאך, דערצויגן פון איר מוטער דער גוטער באלעבאסטע, אז יעדע שמאטע קען ברענגען אמאל א נוצן אין א באלעבאטישקייט. געוואוינט פון אייגענע גוטע יארן אנצוקויפן זאכן און צו האלטן פולע שאפעס און קאמאדעס מיט קליידער, וועש און שמאכטעס, האט זי זיך ביי קיין פאל נישט געקענט שיידן מיט די חפצים אירע. יעדע זאך איז איר געווען טייער, איינגעבאקן אין הארצן, אזוי האט זי נישט געהאט דאס הארץ איבערצולאזן די מעבלען אירע, די טייערע געשניצטע שטיקער מעבל, וואס יעדעס פון זיי האט געקאסט פארמעגן. תמיד א געהארכזאמע צו איר מאן, האט זי דאס מאל ביי קיין פאל נישט געהארכט זיינע עצות איבערצולאזן דאס מיסט, ווי ער האט עס גערופן. די הענט האבן זיך איר נישט געלייגט ארויסצואווארפן עפעס. בגניבה האט זי אריינגעפאקט אלץ מער נייע און נייע חפצים. זי האָט מיטגענומען פּאָרצעלײַן, גלאָזוואַרג, טעפּיכער, וועש, שטיקער מעבל, אַלטע קליידער, וואָס זענען שוין לאַנג פֿון דער מאָדע אַרויס, אַלץ, וואָס האָט זיך אָנגעזאַמלט פֿאַר יאָרן וואוילשטאַנד און באַלעבאַטישקייט. דאָס איבערפֿירן די אַלע זאַכן, די צאָלן און הוצאות, האָבן אַ פֿאַרמעגן אָפּגעקאָסט, איצט האָט דאָס אַלץ קיין ווערט נישט געהאַט. ערגער דערפון איז געווען וואס ס'איז זיך נישט געווען וואו אהינצוטון דערמיט. טערעזע האט זייער געדארפט רייניגן, פוצן און שטויבן און זי איז געווען פארנומען גאנצע טעג דערמיט. דערצו האבן נאך דאקטער קארנאווסקי'ס אינסטרומענטן און מאשינען פארנומען א האלבע וואוינונג. פון דעם קליניק זיינעם וואס ער האט פארקויפט האט אבער זיך א היבש ביסל מאשינען איבערגעלאזט, רענטגען מאשינען, עלעקטרישע אפאראטן, באשטראלונגס לאמפן און אלערליי כירורגישע מכשירים. כאטש זיי זענען געווען די איינציגע האפנונג אין הויז, ווען דאקטער קארנאווסקי וועט קענען זיי אנהייבן צוריק נוצן מיט דער צייט, האבן זיי דערווייל מיט זייער אומניציקייט און עובר-בטלדיקייט א פוסטקייט און אומעט אריינגעבראכט אין שטוב, ווי חפצים נאך א געשטארבענעם. וויפיל מען האט זיי נישט גערייניגט, האט זיך א לייכטער שטויב אויסגעלייגט אויף דעם גלאנץ זייערן. טערעזע דערפילט א נאגנדיקע בענקשאפט יעדעס מאל, ווען זיי האבן אויף איר א שיין געטאן מיט זייער קאלטן גלאנץ. אַזױ האָט איר געקװעלט די גאַס, די פֿרעמדע שפּראַך, יעדער קער און װענד. זי איז געװען זיכער, אַז זי װעט שױן קײן מאָל נישט אױסלערנען זיך די גאַסן װי אַזױ צו גײן, אַז זי װעט קײן מאָל נישט פֿאַרשטײן די פֿרעמדע שפּראַך, די גיכע און אונטערנאָזיקע, אַפֿילו די קירכע, אין װעלכע זי פֿלעגט זיך אַרײַנכאַפּן אױפֿן װעג צו גײן אײַנקױפֿן, כּדי אַנידערצוקניִען אױף אַ װײַל און בעטן אין איר עלנט, איז איר געװען פֿרעמד און אומהײמיש. די גאטעסדינסטן אין דער פרעמדער שפראך האבן קיין טעם נישט געהאט, זי איז נישט געווען זיכער צי גאט נעמט אויף אזעלכע אומפארשטענדליכע תפילות. מיט א שווער געמיט איז זי ארויס פון דער קירכע און גענומען אין האנט דאס קוישל וואס זי האט איבערגעלאזט אין ווינקל איינצוקויפן שפייז פאר דער שטוב. מיט נאך א שווערער געמיט האט זי אויסגעצאלט די גרינע טאלערס פון איר האנט-בייטל מען האט געגעסן פון גרייטן פון ווייניגן געלט וואס איז געבליבן פון גאנצן פארמעגן. און טערעזע האָט מיט ציטערדיקע הענט אַרױסגענומען די גרינע פּאַפּירלעך פֿון האַנט-בײַטל, עטלעכע מאָל איבערגעטאַפּט יעדן באַנקנאָט, אײדער זי האָט אים פֿון די פֿינגער אַרױסגעלאָזט, צו די שנעלע און נאַכלעסיגע הענט פֿון די סוחרים. זי האָט בשום-אופֿן נישט געקענט צוגעװאױנען זיך צו די נאַכלעסיגע סוחרישע הענט, װאָס צײלן שנעל געלט, װאַרפֿן שנעל אַרױף סחורות אױף דער װאָג, כאַפּן שנעל אַראָפּ פֿון דער װאָג. אזוי האט זי נישט געקענט צוזעהן די נאכלעסיגקייט און פארשווענדערישקייט פון די ווייבער וואס קויפן מיט אזא גרינגקייט פעק מיט שפייז זאכן און ווארפן מיט אזא גרינגקייט אין מיסט אריין זאכן וואס האבן א ווערד, שפייז, אלטע שיך, קליידער און אפילו מעבל. זי האט נישט אויפגעהערט שפארן און פארריכטן, זי האָט נישט געלאָזט ברענען קיין ווייַל קיין איבעריקן לאָמפּ אין שטוב, זי האָט אַליין געוואַשן וועש, אַבי אַריינצוברענגען אַ טאָלער. זי האָט נישט פֿאַרגונען צו טראָגן די זאָקן אין הויז, זי האָט כסדר געצערעוועט און גענייט און גערוימט, אָבער וויפֿל זי האָט נישט געשפּאָרט די פֿינגער געשניטן פֿון זיך ביים שפּייַזן די שטוב, זענען אַלץ געפֿלויגן די טאָלערס פֿון איר האַנטבייטל. מיט הכנעה, מיט אַ געבויגענעם קאָפּ, פלעגט זי צוגיין צו איר מאן בעטן געלט פאר דער וואך, ווי זי וואלט שולדיג געווען אין דעם וואס מען עסט פון גרייטן. איך שעם זיך צו זאגן, אבער איך דארף שוין ווידער געלט פאר דער שטוב, האט זי געזאגט זיפצנדיג, וועסט דאך ניט זיין בייז אויף מיר, געאָרג? וואס פאלט דיר איין, קינד? האט דאקטער קארנאווסקי געזאגט, א שמייכלנדיגער, און אויסגעטיילט איר געלט צוזאמען מיט צערטליכקייטן.

די שפֿלות פֿון פּוסט-און-פּאַסקײט האָט צו דעם קאָפּ אים צוגעשלאָגן. אָבער דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט זי געטריבן פֿון זיך, די שיפֿלעס, װי מיט בײַטשן אַװעקגעיאָגט די מרה-שחורה פֿון זיך. פֿון די װיניקע פֿאַרמעגנס, װאָס ער האָט מיטגעבראַכט פֿון יענער זײַט, האָט ער מיטגענומען דעם דאָרטיקן כּלל, אַז געלט פֿאַרלאָרן, ניקס פֿאַרלאָרן, מוט פֿאַרלאָרן, אַלץ פֿאַרלאָרן. און ער האט געטון אלץ אין דער וועלט נישט צו פארלירן דעם מוט זיינעם, ער האט אויסגעמיטן די שטוב, נישט איינצואטעמען אין זיך דעם ריח פון נפטלין און שמאטעס, נישט צו האבן אין די אויגן די עובר-בטל'דיגע אינסטרומענטן זיינע. שטענדיג א קאפע זיצער, א שטאם גאסט, געוואוינט געווען אויף יענער זייט יארן לאנג ביי דער גרעסטער פראקטיק אריינצוכאפן זיך יעדן טאג אין א קאפע און רויכערן און פלוידערן מיט באקאנטע, האט ער דא נישט געוואלט אריינשמעקן אין אלט-בערלין. כאָטש מען האָט אים דאָ געקענט, געוווּסט ווער ער איז געווען אויף יענער זײַט און האָט אים מיט גרויס כּבֿוד צוגעטראָגן דעם גוטן טאָג, הער דאָקטער! האָט ער דורכויס געמיטן דעם פּלאַץ. מען האָט אַלץ געלעבט מיט דריבן אין אָט דעם אַלט-בערלין. דערמאָנט זיך אין די גוטע צײַטן פֿון אַ מאָל, געזיפֿצט איבער דער עלנט אין דער נײַער מדינה, איבערגעקײַט צום טויזנטן מאָל וועגן דער עשירות און וווילשטאַנד און כּבֿוד, און די פֿאַרווײַלונגען וואָס מען האָט דאָרטן געהאַט ווען אַלץ איז נאָך גוט און ווויל געווען, אין אָרדענונג. ערינערן זי זיך הער דאקטאר האבן די מענטשן גערעדט מיט בענקשאפט צו דאקטאר קארנאווסקי. דאקטאר קארנאווסקי האט נישט געוואלט ערינערן זיך אין דעם וואס עס איז געווען, ער האט גלייך באנומען די נייע גרויסע שטיינערנע שטאט, די פרייע אבער די הארטע, וואס מער וואס מען דארף האבן גרויסע כוחות דורכצושלאגן זיך א וועג אויף איר כוחות און מוט, און ער האט געטאן אלץ אין דער וועלט צו זאמלען כוחות פאר איר צו באנעמען און באהערשן זי. באלד אינדערפרי, ווי נאר ער איז אויפגעשטאנען פון שלאף און איבערגעביסן עפעס, איז ער ארויס אויף זיינע שפאצירן, שפאנענדיג מיט פעסטע טריט לענגאויס דעם ברעג האדסן, שניידנדיג זיך קעגן ווינטן וואס האבן זיך אנגעטראגן פון קעגנאיבערדיגן ברעג, דעם בארגיקן און באוועלדערטן, האט ער אויסגעלופטערט פון זיך יעדן ריח פון שטוביגן בעטגעוואנט, נאפטאלין און פארלעגערטע זאכן,

דאָס ערגסטע אויף יענער זײַט איז געווען פֿאַר אים דאָס, וואָס ער האָט נישט געקענט די לעצטע יאָרן דאָרטן גיין שווימען אין וואַנזע. זינט יאָרן איז דאָס געווען זײַן גרויס פֿאַרגעניגן, וואָס האָט אים דערמונטערט און דערפֿרישט. איצטער האָט ער זיך אָפּגענומען פֿאַר אַלע צײַטן. אים איז גאָרנישט מיאוס געוואָרן צו באַקן זיך אויף דער זון, גימנאַסטיקירן זײַן קערפּער, שווימען און מאַכן קונצן אין וואַסער.

אַ געװאַלדיקער װילן צו לעבן האָט אים אַרומגענומען. פּאָרנדיק זיך מיט אָט די גליטשיקע שלײַמען, די אור-זײדעס פֿון אַלץ װאָס לעבט און געדײַעט. פֿול מיט באַנײטע כּוחות און מיט אַפּעטיט, פֿלעגט ער טײלמאָל אַרײַנפֿאַלן צו אָנקל הערי און אױפֿעסן אַלץ װאָס טאַנטע רױזע האָט צוגעטראָגן צום טיש. טאַנטע רױזע האָט אָנגעקװאָלן פֿונעם דאָקטערס אַפּעטיט, װי תּמיד זי קװעלט אָן פֿון מענטשן װאָס עסן און לאָזן זיך נישט בעטן.

ווי א יינגל א שילער האט ער אויפגעהויבן די האנט אין דער הויך יעדעס מאל וואס מיס דוליטל האט געפרעגט עפעס דעם קלאס און ער האט געקענט געבן אן ענטפער דערויף. אים האט געוויילט צו זעהן ווער איז דער בעסטער אין קלאס, דער פרימוס צווישן פעטע דרימלענדיגע ווייבער, ווי מיס דוליטל קוועלט אן פון זיין גוט קעפל, ווי געוואלדיג ערנסט זי שרייבט אים אריין די גוטע צייכנס מיט א זייער אויסגעציקלט כתב, נאך מער האט אים געמאכט שפאס צו זעהן ווי אט די מיס דוליטל רויטלט זיך יעדעס מאל וואס זי שרייבט אים די גוטע צייכנס אין זיין העפט אריין. א קנאכיגע, אן איינגעגעסענע אין איר פארזעסענער אלטמוידישקייט, מיט א זייער לאנגן דורכזיכטיגן האלז דורך וועלכע די אדערן באוועגן זיך בלוי און דיק,

אבער זי האט עס נישט געקענט זיין זינט דער געוואוקסיקער ברוינהויטיקער און שיינער דאקטער קארנאווסקי איז אנגעקומען אין איר קלאס תמיד אן אנגעצויגענע, א פונקטליך אנגעטוענע און שטייף פארקעמטע, אן יעדער ווייבערישער קאקעטעריע האט זי גענומען פוצן זיך זינט דער פרעמדער דאקטער איז געווארן א שילער פון איר קלאס. זי האָט געביטן אָפּט אירע בלוזקעס, זי האָט מאַניקירט די נעגל, זי האָט אַפֿילו אַרײַנגעזעצט אַ שפּילקע אין דער עפֿענונג פֿון איר בלוזקע, וואָס זי האָט איצט גענומען פֿאַרקנעפּלען מיט איין קנעפּל נידעריקער, און שטילערהייט צוגעפֿאַרבט די דינע ליפּן. אירע לאַנגע באַקן, שטײַף איבערגעצויגענע איבער די קנאָכן, האָבן גערויטלט זיך בײַ איר ווי אַ מאָל ווען זי איז אַ יונג מיידל געווען. כאָטש זי האָט זיך אױסגעהיט, האָבן עס דאָקטער קאַרנאָװסקיס שװאַרצע, דורכזיכט דרינגלעכע אױגן געזען. ער האָט גוט געקענט דעם װײַבערישן מין, אי פֿון זײַן אומגען מיט פֿרױען, אי פֿון זײַן לאַנגער פּראַקטיק. מיס דאָליטל האָט דערקענט אין זײַנע שפּאָטישע אױגן, אַז מען קען זײ נישט נאַרן, אַז זײ זען דורך און דורך, און דערפֿאַר האָט זי זיך נאָך מער פֿאַרלאָרן לעבן אים. איר פלאכע ברוסט, ווי ביי א דארן מאנסביל, האט געציטערט יעדעס מאל ווען די מאנסביל'שע אויגן האבן געקוקט אויף איר. אבער צוזאמען מיט דער אומבאקוועמקייט האט זי געפילט א זיסקייט אין הארץ, א נאגעניש וואס זי האט שוין נישט געפילט זינט יארן אין איר אלטער פארטריקנטער אלטמוידישקייט. זי האט אים ספעציעל ארויסגערופן צום טאפל אבי צו שטיין לעבן אים, זי האט אים צופלייסן געהייסן פארליינען זיינע שול קאמפאזיציעס פארן קלאס, אבי צו הערן זיין שטים. כאָטש די פֿאַרעלטערטע, אױסגעטריקנטע און גרױסצײניקע לערערין האָט אױף קײן האָר נישט אינטערעסירט דאָקטער קאַרנאָװסקי מיט איר מין, כאָטש ער האָט דורך אַלע קלײדער און בלוזקעס, װאָס זי האָט איצט אַזױ אָפֿט געביטן, געזען איר פֿאַרװעלקטן, אַלטמױדישן קערפּער דורך און דורך, װײַל אָט דער מין מאַנצבילשע װײַבער זענען אים פֿון לאַנגער פּראַקטיק גוט באַקאַנט געװען, האָט אים אָבער איר פֿאַרליבטקײט שפּאַס געמאַכט, געװײלט אים.

זיין גוט ווי אמאל, לאמיך נאר דורכמאכן די עקזאמענס און אנהייבן פראקטיצירן. ווי אין די יונגע יארן האט ער זי אוועקגעזעצט צו זיך אויף דער שויס און מיט די פינגער איבער איר קאפ דורכגעגאנגען. צוליב מיר ליידסטו קליינע? האט ער איר געזאגט. טערעזע איז געווען איין שטיק פייער פון רויטקייט. הימל, ווי קענסטו גאר אזוי רעדן? האט זי זיך באליידיגט. כאטש זי איז געווען גליקליך צו ווערן געצערטלט, האט זי זיך נישט פארגונעט צו זיצן אין וואוילטאג אויפן מאנ'ס קני. די ארבעט האט זי געטראגן פון ארט. דאקטער קארנאווסקי האט מיט געוואלד זי אפגעריסן פון דער ארבעט און זי ארויסגענומען אויף א שפאציר אדער זען א פילם. טו ווי איך הייס, גוי'אישער קאפ האט ער באפוילן. און זי אונטערן ארעם גענומען מיט זיך, דאס איז געווען גענוג אז זי זאל פארגעסן אין אלע צרות, אין איר עלנד און פרעמדקייט. אט מיט דעם נאמען פלעגט ער זי רופן אין די ערשטע טעג פון זייער ליבע, און זי איז געווען גליקליך צו הערן עס ווידער און נאך אזויפיל יארן, ביי איר גאנצן עלנד און פרעמדקייט און פארלארנקייט און ארבעט און אויסגערעכנט לעבן אין נייעם פרעמדן לאנד, האט זי אבער געוואונען דא איין זאך וואס זי האט דריבן נישט געהאט, דאָס איז געאָרגס ליבע. כאָטש זי האָט קיינמאָל נישט גערעדט דערפֿון, האָט זי אָבער געליטן אויף יענער זײַט ים, זינט איר מאַן איז גרויס און באַרימט געוואָרן. זי איז אומרויִק געווען, ווען ער איז אַוועקגעגאַנגען. זי איז געווען אייפֿערזיכטיק אויף יעדער פֿרוי, מיט וועלכער ער האָט זיך באַגעגנט, אויף יעדער פּאַציענטין, וואָס איז געקומען צו אים. אירע נעכט זענען געווען אָן שלאָף. איין גרויסע פיין. זי האָט זיך געפילט תמיד באַליידיקט, זיכער אַז זי איז צו לייטיש געלעכטער ביי יעדער פרוי מיט וועמען איר מאַן טרעפט זיך, ביי דער קראַנקן-שוועסטער אין קליניק. איצט נאָך יאָרן איז זי ווידער געווען רואיק מיט איר מאַן, ווידער איז ער געגאַנגען מיט איר שפּאַצירן. געזעסן מיט איר אין טעאַטער האַנט אין האַנט, גערופן זי טערעזכען און דומעס ווייב און גויאישער קאָפּ, דאָס איז געווען אַ באַלוינונג פאַר אַלע צרות, פאַר עלנט און פרעמדקייט, אפילו פאַר דעם שטענדיקן קאָפּווייטיק. די אַרבעט אין שטוב איז געווען לייכט צו פאַרטראָגן, וויסנדיק, אַז אין אַנדערן צימער זיצט געאָרג און חזרט זײַנע לעקציעס. דאָקטער קאַרנאָווסקי האָט פּרובירט טײלמאָל איר העלפֿן אין דער שטוב-אַרבעט, װי דער מינהג איז אין דער נײַער מדינה. טערעזע האָט אים נישט געלאָזט אַרײַנטאָן אַ האַנט אין קאַלט װאַסער. זי איז נאָך אַלץ געבליבן די בערלינערין, פֿאַר װעמען אַ מאַן איז דער האַר און הערשער און דאַרף זיך נישט אַראָפּלאָזן צו טאָן װײַבערישע אַרבעט. זי האָט אים געפּוצט די שיך, געבערשטלט די קליידער און אים אָנגעטאָן און אויסגעטאָן דעם מאַנטל ביים אַרויסגיין און אַהיימקומען. זי האָט אַפילו געזונגען נאָכן מאַנס אַרויסגיין פון שטוב, אַ זאַך, וואָס זי האָט יאָרן שוין נישט געטאָן, גליקלעך פון קוש, וואָס ער האָט איר געגעבן, אַ קוש נישט צוליב פליכט, ווי אַמאָל, נאָר פון ליבשאַפט.

ביי קיין פאל האט זיך נישט געקענט אריינפאסן אין נייעם לאנד דער יונגסטער פון דער קארנאווסקי משפחה, געארג יאאכים, וואס מען האט אים גערופן פארקירצט יעגאר. קאפיטל זיבן און דרײַסיק ווי א געביסענער פון א משוגענעם הונט וואָס כאָטש ער גייט אויס פֿון דורשט, האָט ער אין זיין שרעק פֿאַר וואַסער מורא צו געבן אַ שלוק, ביז ער ווערט נישט פֿאַרצערט. אַזוי איז יעגאָר אויסגעגאַנגען אין זיין באַגער צונויפֿצוקומען זיך מיט מענטשן, אָבער ער האָט מורא געהאַט פֿאַר זיי, זינט זיי האָבן אים אַזוי באַליידיקט אַ מאָל, און ער האָט זיך אַליין פֿאַרצערט אין זיין איינזאַמקייט און אין זיין עלנט. דאָקטער קאַרנאָסקי, װיסנדיק פֿון דעם ייִנגלס מורא פֿאַר מענטשן, האָט געטאָן אַלץ אין דער װעלט, אים צונױפֿצופֿירן מיט מענטשן. װי אַ געניטער דאָקטער, װאָס װײסט, אַז געפֿערלעכע, אָנגעשטעקטע חולאים װערן אָפֿט געהײלט מיט אַרײַנברענגען אין זײערע גופֿים די באַצילן, װאָס האָבן זײער בלוט פֿאַרגיפֿטעט, האָט ער אױך פּרובירט הײלן דעם זון זײַנעם מיט דעם, פֿאַר װאָס ער האָט אַזױ מורא.

באַלד אין דער פֿרי האָט ער אים געװעקט פֿון שלאָף, געטריבן פֿון בעט, צו װאָס יעגער האָט אַזאַ שװאַכקײט געהאַט, און גערופֿן אים מיטצוגײן מיט אים אױף זײַנע שפּאַצירן, אַרױסצופֿאָרן צום ברעג ים. יעגער האָט זיך אױסגעדרײט מיטן פּנים צו דער װאַנט און אַריבערגעצױגן די קאָלדרע איבערן קאָפּ. פּעפֿער, די זון שײַנט אין דרױסן! האָט אים דער פֿאָטער צוגעגעבן חשק. וואָס גייט מיר די זון אָן? איך בין שלעפעריק, האָט יעגור געענטפערט פון אונטער דער קאָלדרע. יעגור, מיר דינגען אַ שיפל און רודערן. אויף אַ וויילע האָט יעגור זיך באַטראַכט. שיפלען איז תמיד געווען זיין גרויס פאַרגעניגן. אָבער די הנאה פון קעגנשטעלן זיך דעם פאָטער, דעם שולדיקן אין אַלע זיינע צרות, איז געווען גרעסער פון דער הנאה פון שיפלען זיך, און ער האָט דעם פאָטערס אָנבאָט נישט אָנגענומען. כ'בין א גאנצע נאכט נישט געשלאפן איבערן גערויש פון דער גאטפארדאמטער שטאט האט ער געווארטשעט, לאז מיך איצט שלאפן. דווקא דערפאר וואס דער פאטער האט זיך אזוי געמיהט צו לויבן פאר אים די נייע שטאט, אויסצורעכענען אלע מעלות אירע, איר גרויסקייט און שיינקייט און פרייקייט, האט יעגער זי גערופן נישט אנדערש ווי גאטפארדאמטע, געמאכט פון איר אש און בלאטע.

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף www דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, www דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.